היינטיגע פרק איז דא צוויי זאכן וואס האבן נישט קיין שייכות. ערשטע זאך לערנען אונז די מסעות. רשי זאגט אז ס'דא צוויי און פֿערציק מסעות, אז ווען מען קען ציילן וועט מען זען ס'איז דא אדער איין און פֿערציק אדער פֿערציק, ווענדט זיך אויב מען ציילט יעדע מאל שטייט ויסעו יעדע מאל ויחנו, יא רשי האט זעט זיך אויס אלעס געציילט אינקלודינג די ערשטע מאל וואס שטייט ויסעו מרעמסס, און ס'שטייט נישט אז זיי זענען געקומען צו רעמסס פארשטייט ער אז דאס איז אויך א מסע זיי זענען געקומען פון גאנץ מצרים צו רעמסס, מיט דעם איז דא צוויי און פֿערציק. יעצט באופן כללי. א גאנצע ספר בעצם פון מיטן ספר שמות איז דאך די מעשה פון אידן גייען אין די מדבר יא מ'איז געגאנגען פון דא עס איז געשעהן די מעשה געגאנגען דארט פון געשעהן די מעשה מען קען עס אלץ געפינט זיך אין די מעשה אונזער ליסט איז כאילו א סיכום פון די אלע מעשות אזוי ווי נישט מיט אלע פרטים עס איז דא אפאר פון זיי וואס שטייט די פרטים מען דארף פארשטיין פונקטליך פארוואס איז דא געוויסע פרטים וואס זעהן אויס איבעריג און נישט וואס אונז וואלטן זיך פארגעשטעלט אז עס איז כאילו די וויכטיגע פרטים. פונקט ביי רפידים שטייט נישט געווען קיין מים, און אזוי ווייטער, און פארקערט איז דא זאכן וואס זעהן אויס אונז וויכטיג און ס'שטייט נישט דא, למשל ס'שטייט נישט בכלל מעמד הר סיני, און קוים וואס ס'שטייט אז מ'איז געווען ביי הר סיני, ניין אין די וועלט שטייט נאר מ'איז געווען במדבר סיני, אפשר דאס איז הר סיני אבער ס'שטייט נישט די מעשה וואס אונז וואלטן געטראכט אז ס'איז וויכטיג, אבער דאס איז זיכער אז די פרק איז אזוי ווי א. סך הכל אז מען קען שרייבן באריכות יעדע פלאץ און יעדע מעשה און וואס איז געשען און מען קען שרייבן פשוט א ליסט פון אייטינערערי ווי מען איז געגאנגען ווי מען איז געפארן און אזוי ווייטער און אין דעם קען מען אזוי משבץ זיין אריינלייגן אין יעדע פלאץ וועלכע מעשה איז געשען אויב דו ווילסט האלטן אין קאפ בעסער ווי אזוי ווי אמאל מאכט מען א גאנצע בוק פארציילט א מעשה נאכדעם מאכט מען אזווי א מעפ אדער א ליסט פון דעיטס דא איז געשען דאס און דאס איז א ליסט פון פלעצער דא איז געשען דאס דא איז געשען דארט און אזוי ווייטער מען קען טראכטן נאך פשטים ווען רשי רעדט פארוואס שטייט די חזרה דאס איז לכאורה די פשוט'ע פשט. כאילו מען קען עס אנקוקן כאילו בעצם איז דא די ליסט דאס איז אזויווי די סקעלעטאן פון די גאנצע מעשה און אין דעם און די פריער האט מען אריינגעשטאפט נאכדעם שרייבט מען אזויווי די סקעלעטאן זאל זיין קלארער דאס איז איין סיבה און צווייטענס איז דא זייער אסאך פלעצער וואס שטייען דא וואס אונז האבן נישט געלערנט בכלל פריער איז דאס איז נישט געווען ביי קיין שום אינטערעסאנטע זאך אדער ספעשל אז ס'זאל דא זיין שרייבן אבער דא האבן מיר אסאך א לענגערע ליסט אפשר צען פופצן פון זיי וואס אונז ווייסן. ווען זי וואלט נישט געלערנט די ליסט, סאו ס'איז אסאך לענגערע ליסט, און ס'דא אויך שינוים, ס'דא זאכן וואס זענען ענליך ממש א סתירה, וואס מ'דארף פארשטיין, אבער באופן כללי איז עס אנדערש, ס'איז דא מער, אסאך מער, מ'קען זאגן ס'איז אין די ליסט איז א קלארע, קלארסטע ליסט פון די פלעצער וואו זיי זענען געפארן, משא"כ אז דו ווילסט וויסן קלארער וואס עס איז געשען, און וואו ס'איז געשען, און וועלכע סדר אפילו מ'איז געפארן, אפשר איז דאס נישט דווקא די ליסט וואס איז געמאכט פאר דעם, דאס איז די ליסט וואס איז געמאכט פשוט פאר די ליסט, וואס מ'רופט צוויי און פֿערציק אדער איין און פֿערציק אדער פֿערציק מסעות. אויב מען קוקט לאמיר מאכן שנעל א ליסט פון די פלעצער וואו שטייט עפעס אינטערעסאנט, אין די ערשטע מסע פון רעמסס שטייט דעמאלטס איז געווען ממחרת הפסח יצאו בני ישראל שטייט ומצרים מקברים שטייט ובאלהיהם עשה ה' שפטים וואס איז א זאך וואס שטייט נישט אין די גאנצע תורה מיין איך חוץ פון דא אדער איך געדענק נישט נאך א זאך א חידוש שטייט ביי פי החירות שטייט געגאנגען אין ים בתוך הים סאו דאס איז כאילו לכאורה מרומז די קריעת ים סוף הגם ס'שטייט נישט מאכט פון דעם קיין עסק. ס'שטייט אפאר מאל אז ס'איז געווען אילים ס'איז געווען מים זעט אויס אז די תורה ווי זיי ווי מ'וואלט פארשטאנען לפחות ווען מ'קוקט נאר דא איז אז זענען געגאנגען למשל די אידן אין מרה אין מדבר איתם האט נישט געווען קיין וואסער ווייל מ'האט געדארפט גיין צו די נעקסטע פלאץ אין אילים דארט איז שוין געווען וואסער הגם אונז ווייסן אז ס'געווען אביסל מים אין מרה אויכעט שם שם לו חק ומשפט און אזוי ווייטער זעלבע זאך אין רפידים שטייט אז ס'איז נישט געווען קיין וואסער און ס'איז משמע מען וואלט עס פארשטאנען אז וועגן דעם זענען געפארן פון רפידים מדבר סיני אבער אין די מעשה שטייט יא אז שפעטער האט מען דארט געטראפן וואסער ס'געווען די גאנצע מעשה פון מי מריבה אדער פון די באר דאס איז זאכן וואס מען דארף מדייק זיין אבער לכאורה אזוי וואלט מען פארשטאנען ווען ס'שטייט דא נאך א זאך איז ביי הר ההר דא איז איינע פון די לענגסטע אריכות שטייט אז אהרן איז געשטארבן דארט און ס'שטייט וישמע הכנעני מלך ערד, שטייט נישט וואס ער האט געטון, אונז ווייסן פון די אנדערע פלאץ אז וילחם בישראל, פון פריערדיגע פרשה דא שטייט נישט, זייער אינטערעסאנט, ס'איז ממש כאילו זעט אויס ממש אזויווי ס'איז געווען אפשר די גאנצע פרשה כאילו געשטאנען דא, מ'האט עס געשניטן בקיצור, ווייל דו ווייסט דאך שוין די המשך, עפעס אזוי. נאכדעם קומען אונז אן צום די ענד. דארף מען אויך וויסן קלאר צו די סוף איז איין מעשה אדער צוויי, זיי פארן פון הרי העברים, צו ערבות מואב, על ירדן יריחו, ויחנו על הירדן, ס'איז דא צוויי צוויי מאל ויחנו, איינמאל ויחנו בערבות מואב, איינמאל על הירדן, צו דאס איז די זעלבע פלאץ אדער צוויי אנדערע פלעצער, אפשר איז די ירדן ערבות מואב איז א גרעסערע שטח, די ירדן על הירדן איז נענטער דעם, שוין. יעצט איז דא נאך א פרשה וואס שטייט אין דעם צוויי פרשה צוויי זאכן וואס איז נישט קלאר די שייכות פון זיי, עס איז אפילו אינמיטן צומישט כאילו איינס איז אז מען זאל הוריש זיין מוריש זיין כל יושבי הארץ נישט איבערלאזן און אויב מען וועט יא איבערלאזן שטייט סוף פרשה עס וועט זיין לשכים בעיניכם ולצנינים בצדיכם אזוי ווי אונז ווייסן טאקע פון המשך פון תנך אז דאס איז געשען עס איז געבליבן גוים און זיי האבן גערוידעפט די אידן און אינמיטן שטייט אז די ירושה וואס מען גייט מוריש זיין די ארץ דארף מען געבן בגורל למשפחות פאר די מער וואס האט מער דארף מען געבן מער פאר די וואס האט ווייניגער דארף מען געבן ווייניגער לויט די גורל דארף מען געבן און דאס האבן מיר זיך שוין געמוטשעט לעצטע מאל ס'איז געשטאנען אזא זאך אז ס'איז לכאורה א סתירה מיניה וביה אויב מען געבט פאר מער ווייניגער איז וואס די גורל טוט אויב ס'איז דא א גורל וואס דארף מען זאגן אז מען זאל געבן פאר די וואס האט מער א מער נחלה פאר די וואס ווייניגער ווייניגער נחלה דאס איז א קשיא באופן כללי און דאס זענען די צוויי פרשיות פון די פרק און ס'פירט זיך אויס אזוי.